האלט מיר אין דף כ ג עמוד ב', דריי שורות פון אויבן, זאגט די הייליגע גמרא, תנו רבנן, האבן רבנן געלערנט אין א ברייתא, לא יאחז אדם תפילין בידו וספר תורה בזרועו ויתפלל, א מענטש זאל נישט האלטן קיין תפילין אין זיין האנט, אדער א ספר תורה אין זיין האנט, ויתפלל, סאו מען רעדט נישט פון א מענטש וואס האט אן תפילין, מען רעדט וואס א מענטש האלט זיין תפילין אין די האנט. און די פראבלעם איז אז א מענטש זארגט זיך זייער אז תפילין אדער ספר תורה זאל נישט אראפפאלן, פעלט אים פון די כוונה פון תפילה, ממילא זאל מען עס נישט טון, און די פרי מגדים לייגט שוין צו אז דאס האט אויך צו טון מיט קריאת שמע, פסוקי דזמרה, א מענטש זאל נישט האלטן קיין זאכן וואס גייען אים צונעמען די כוונה, ס'איז לאו דווקא שמונה עשרה, נאר בכלל ביים דאווענען זאל א מענטש זען צו האבן ליידיגע הענט, ולא ישתין בהם מים, א מענטש זאל נישט משתין זיין קיין וואסער מיט תפילין אין די האנט. און די הלכה איז א וויכטיגע הלכה, ווייל די גאנצע גמרא גייט זיך דרייען ארום די הלכה וואס איז דא געשטאנען, ולא ישתין בהם מים, דער עולם זאל געדענקן, א מענטש זאל נישט משתין זיין קיין קיין מים מיט תפילין אין דער האנט, געדענקן, גייען מיר ווייטער, ולא יישן בהן, לא שינת קבע ולא שינת עראי, א מענטש זאל נישט שלאפן מיט די תפילין, נישט קיין שינת קבע און נישט קיין שינת עראי, און דא דא צוויי וועגן ווי אזוי צו לערנען, רשי זאגט שמא יפיח, אויב זאג איך אז מען רעדט שמא יפיח, די פשט איז די מענטש האט אן די תפילין, די מענטש האט אן די תפילין איז האב איך אלץ מורא אויב ער וועט שלאפן וועט ער נישט קענען זיך אפהיטן מיט א גוף נקי דורכאויס די צייט פון זיין שלאף, אבער די גרא טוישט אין די גירסא, ס'שטימט בעסער מיט די גמרא פון סוכה און ס'שטימט אויך בעסער מיט די המשך פון אונזער ברייתא. דער עולם קען אריין קוקן די זייט אז מען זאל גורס זיין אנשטאט שמא יפיח זאל מען גורס זיין שמא יפול כ'האב מורא די תפילין וועט אראפפאלן. סאו רעדט מען נישט דא פון א מענטש וואס שלאפט און ער האט אן די תפילין נאר מען רעדט פון א מענטש וואס שלאפט און ער האלט די תפילין אין די האנט און דעמאלטס האב איך מורא אז ס'וועט טראסקענען און דאס שטימט בעסער מיט די גאנצע קאנטעקסט פון אונזער ברייתא אז מען רעדט דא פון ווען א מענטש האלט זאכן אין די האנט. זאגט די הייליגע גמרא ווייטער אמר שמואל האט שמואל געזאגט א הוספה צו די ברייתא אז סכין געלט אנטשולדיגסט א מעסער און מעות און געלט וקערה א טעלער וככר אדער א ברויט איז הרי אלו כיוצא בהן האט אויך די הלכה ווי א ספר תורה אדער תפילין אז א מענטש זאל עס נישט האלטן די הענט בשעת תפילה און רש י שמועסט זייער שיין אויס אז שלא תיפול הסכין כ'האב מורא פון א מעסער אז ס'וועט טראסקענען ותזיקנו ס'וועט מיך שעדיגן והקערה תשפך ס'וועט זיך אויסגיסן דעם טאפ טשאלנט און כ'וועל בלייבן אן א סעודה והמעות יאבדו און געלט קען זיך פארלירן והככר יטנף און ברויט קען זייער גרינג שמוציג ווערן כ'וועל עס נישט קענען עסן ממילא דארט ווי מיין כוונה גייט גיין אויף די זאך וואס ליגט אין מיין האנט וועט עס מיך שטערן פון די כוונה פון תפילה, זאל איך עס נישט טון. זאגט די הייליגע גמרא. קומט א שטיקל א חשבון גמרא, מען וועט עס פרובירן מאכן די גלאטסטע וואס מען קען. אמר רבא, אמר רב ששת. האט רבא נאכגעזאגט פאר רב ששת, לית הלכתא כי הא מתניתא, די הלכה איז נישט ווי די ברייתא וואס האבן מיר יעצט געלערנט, אז ולא ישתין בהם מים, אז א מענטש מארטשט אריין אין. עמיר שוין זעהן פון וועלכע סארט בית כסא מען רעדט דא, על כל פנים א מענטש דארף ארויס גיין און ער האלט די תפילין אין די האנט, און די הלכה גייט נישט זיין אזוי ווי די ברייתא אז מען טאר עס נישט טון, פארוואס? דבית שמאי, דאס איז בית שמאי, דאי בית הלל, אויב רעדט מען פון בית הלל, האבן מיר דאך שוין נעכטן געלערנט אין א ברייתא, השתא בית כסא קבוע, השתא בית כסא קבוע, אויב רעדט מען פון א בית כסא קבוע, איז שרי גייט בית הלל זאגן אז דו מעגסט אריין נעמען דיין תפילין אין א בית כסא קבוע אזוי ווי מ'האט נעכטן געלערנט ונכנס דער עולם געדענקט אוודאי אז מען קען מיטנעמען די תפילין לויט בית הלל אינעם בית כסא דא וואס איך רעד בית כסא ארעי מיבעיא דא וואס איך רעד פון א בית כסא ארעי איז דארפסטו מיר עס בכלל לאזן הערן מילא אז דא שטייט אן איסור אויף א זאך וואס בית הלל האבן מתיר געווען בבית כסא קבוע מוז זיין אז מען רעדט פון בית שמאי בית שמאי האבן שוין נעכטן געזאגט אז א מענטש זאל עס לייגן בחלון הסמוך לרשות הרבים דער עולם געדענקט אז בית שמאי איז דער וואס לערנט האלט די תפילין אינדרויסן, נעם עס נישט מיט, מילא דא וואס איך טרעף, לא ישתין, וועל איך זאגן אז ס'שטימט בעסער מיט בית שמאי, ווייל מיט בית הלל איז מיר עס זייער שווער איינצוזעצן. א קליינע הערה וואס רש"י זאגט, אז יעדעס מאל וואס א מענטש, אז דא רעדט מען זיכער פון א בית כסא ארעי, ווען איך זאג ולא ישתין בהן מים, רעדט מען פון א בית כסא ארעי, וואס מיינט א בית כסא ארעי, און ווער זאגט אז מ'רעדט פון א בית כסא ארעי, זאגט רש"י אזוי, ווען א מענטש האט געדארפט משתין זיין איז די סדר נישט געווען אז ער איז געגאנגען אין בית כסא, גיין אין בית כסא איז געווען א אנקומעניש, און יענץ האט מען נאר גענוצט ווען א מענטש האט געדארפט גיין גדולים, אבער השתנה איז א מענטש האט געטראפן א ווינקל און ער האט דארט משתין געווען און פאר דעם באקומט עס א דין בית כסא, עס איז נישט געווען בעצם קיין בית כסא פון א מינוט פריער נאר ווייל איך בין יעצט ארויס געגאנגען דארט באקומט עס א דין בית כסא ארעי. מילא אז כ'האב א ברייתא וואס זאגט מיר אז כ'טאר נישט גיין משתין זיין מיט תפילין אין די האנט שטימט עס נאר מיט בית הלל וואס זיי האבן מתיר געווען בבית כסא קבוע אבער אבער גיין זאגן בית שמאי וואס אסר'ן בבית כסא קבוע וואס גיין שטימט עס נאר ביי בית שמאי וואס זיי האבן וואס זיי האבן גע'אסר'ט בבית כסא קבוע אבער גיין זאגן ס'שטימט מיט בית הלל איז עפעס די גמרא פארשטייט עס איז עפעס נישט קיין זאך וואס וועט ארבעטן. מיתיבי איך וועל דיר א קשיא פרעגן פון א ברייתא צו א ברייתא וואס זאגט אזוי דברים שהתרתי לך כאן זאכן וואס כ'האב דיר מתיר געווען אין א בית כסא קבוע אסרתי לך כאן האב איך דיך גע'אסר'ט דא אין א בית כסא ארעי אין אנדערע ווערטער ס'איז דא א ברייתא וואס זאגט קלאר

האלט נישט דיין תפילין אין די האנט ווען דו ביסט משתין, איז אויב לערן איך עס דלא ווי רבא האט נאכגעזאגט פון רב ששת וואס ער זאגט אז ס'איז בית שמאי איך לערן עס ווי בית הלל, שטימט עס זייער גוט, אלא אי אמרת בית שמאי אויב לערנסטו ווי רבא זאגט אז דאס איז שיטת בית שמאי וואס הייסט התרתי אסרתי לא שרו ולא מידי, בית שמאי האט נעכטן נישט מתיר געווען אז מ'זאל האלטן די תפילין אין די האנט אין א בית כסא קבוע, וואס הייסט כ'האב דיך דא עפעס מתיר געווען כ'האב דיך דא עפעס גע'אסר'ט כ'האב דיך דארט אויך גע'אסר'ט. זאגט די גמרא, ווער זאגט אז מ'רעדט דא לגבי תפילין? איך וועל דיר מאכן אן אוקימתא אז מ'רעדט מ'רעדט טאקע צווישן בית הכסא קבוע און בית הכסא עראי אז ביי בית הכסא קבוע גייסטו טרעפן געוויסע היתרים וואס איז נישט דא ביי בית הכסא עראי אבער מ'רעדט לגבי א אנדערע הלכה כי תניא ההיא לענין טפח וטפחיים וויפיל א מענטש מעג זיך אויפדעקן ווען ער קומט אריין אין בית הכסא דתני חדא צו האבן געלערנט אין איין ברייתא כשנפנה ווען א מענטש דארף ארויסגיין גדולים עמער באלד זעהן עמער באלד לאמיר נישט טייטשן, פריער, כשנפנה ווען מענטש דארף ארויסגיין איז מגלה לאחריו טפח, קען ער זיך אויפדעקן פון אונטן א טפח לפניו טפחיים, פון פארנט זאל ער זיך אויפדעקן צוויי טפחים. ותניא אידך האבן מיר געלערנט אין א אנדערע ברייתא א לאחריו טפח אז א מענטש קען זיך אויפדעקן פון אונטן א טפח לפניו ולא כלום פארנט גארנישט. סאו די גמרא פרובירט יעצט אזוי, מאי לאו אידי ואידי באיש, ביידע רעדן פון א פון א מאן, וואס איז די היתר פון א מאן וויפיל ער מעג זיך אויפדעקן, ולא קשיא, ס'איז נישט קיין קשיא אלץ א סתירה פון די ברייתא, ס'איז נאר כאן לגדולים, און כאן לקטנים. דארט וואו איך זאג דיר אז איך מעג זיך גארנישט אויפדעקן פון פארנט רעדט מען לגדולים. דארט וואס איך זאג דיך אז מען מעג זיך אויפדעקן דאס אז מען מעג זיך אויפדעקן טפחיים פון פארנט איז לקטנים. דאס איז ווייטער דאס וועט ווייטער זיין א חילוק צווישן בית הכסא קבוע און בית הכסא עראי. התרתי איך האב דיך מתיר געווען טפחיים בבית הכסא עראי וואס דאס איז לצורך קטנים. און אסרתי האב איך דיך גע'אסר'ט בבית הכסא קבוע וואס דארטן גייט מען גדולים, דארט האב איך דיך נאר מתיר געווען א טפח, זאגט די גמרא ס'שטימט נישט, ותסברא אי בקטנים, אויב רעדט מען די ברייתא וואס זאגט אז איך בין דיך מתיר טפחיים, רעדט מען דארט בקטנים לאחריו טפח למה לי, די ברייתא זאגט דאך דארט נאך עפעס, די ברייתא איז נישט נאר מתיר לפניו טפחיים, די ברייתא איז מתיר לאחריו טפח, אז פון אונטן מעג זיך א מענטש אויפדעקן א טפח, למה לי, ווען א מענטש גייט. קטנים פעלט עס נישט אויס, אלא אידי ואידי בגדולים, די גמרא פאלט אפ אז אידי ואידי בגדולים, די ביידע ברייתות, די ביידע ברייתות, סיי די ברייתא וואס זאגט אז מ'קען זיך אויפדעקן א טפח און סיי די ברייתא וואס זאגט מ'קען זיך אויפדעקן טפחיים, רעדן ביידע בגדולים, אין אנדערע ווערטער בבית הכסא קבוע, יא? א בית הכסא קבוע איז די פלאץ ווי מען גייט גדולים ולא קשיא, ס'נישט קיין קשיא אלץ א סתירה הא באיש הא באשה עס ווענדט זיך ווער ס'גייט אין בית הכסא א מאן בין איך דיר מתיר טפחיים טפחיים לפניו וטפח לאחריו ווייל דאס איז די צורך וויפיל א מאן דארף זיך אויפדעקן ווען ער גייט גדולים און ווי רשי שמועסט אויס אז ווען א מענטש גייט גדולים גייט ער אלץ קטנים אויך אגב דוחק ווייל א מענטש דרוקט זיך וועט אלץ אויך קומען קטנים, מילא האב איך די צורך סיי טפחיים לפניו און סיי טפח לאחריו, א פרוי א פרוי האט דאך נישט די צורך פון לפניו, וועגן דעם האב איך דיר מתיר געווען נאר נאר א טפח, און דאס וואס איך זאג דיר, די ברייתא זאגט התרתי לך כאן אסרתי לך כאן, רעדט מען ביידע בבית הכסא קבוע, מען רעדט ביי איש און אישה, אז א מאן האט די היתר פון טפחיים און א פרוי האט נישט די היתר פון טפחיים. אבער ס'האט גארנישט מיט קבוע און ארעי ווייל ביידע רעדן בגדולים און ביידע רעדן בקבוע. אי הכי פרעגט די גמרא דקתני עלה ס'שטייט אויף די ברייתא אויף די הלכה אז הרי קל וחומר שאין עליו תשובה אז אז איך קען דיך דא פרעגן א קל וחומר וואס וואס שאין עליו תשובה דו קענסט מיר עס נישט ענטפערן מאי אין עליו תשובה דרכא דמילתא הכי. איז סך הכל האסטו מיך געזאגט די סדר הדברים בשלמא ווען מען רעדט א חילוק צווישן בית כסא קבוע און בית כסא ארעי קענסטו מיר זאגן דו גייסט מתיר זיין א בבית כסא קבוע א זאך וואס האסט וואס האסט גע'אסר'ט בבית כסא ארעי דאס איז א קל וחומר שאין עליו תשובה מה דאך כ'האב דיך מתיר עס געווען בבית כסא ארעי אסר עס אויך בבית כסא קבוע אבער די רגע וואס איך רעד נישט א חילוק צווישן קבוע און ארעי איך רעד סתם הלכות פון טפחיים און טפח וואסערע קל וחומר און איש ואישה וואסערע קל וחומר קענסטו מיך דא פרעגן, ס'איז דרכא דמילתא. דרייט די גמרא צוריק, אלא לאו תפילין, אז אוודאי די הלכה וואס איך זאג דיך התרתי אסרתי רעדט מען רעדט מען פון תפילין, און די הלכה וועט זיין אזוי אז דברים שהתרתי לך כאן, אז כ'האב דיר מתיר געווען נעכטן בבית כסא קבוע לויט בית הלל, האב איך דיר מתיר געווען אריינצוטראגן די תפילין בית כסא, איז איז אסרתי לך כאן, האב איך דיך גע'אסר'ט היינט, בבית כסא ארעי, און אויף דעם האב איך אוודאי קל וחומר שאין עליו תשובה, פארוואס גייסטו אסר'ן בבית כסא ארעי א זאך וואס בבית כסא קבוע די גרינגע איז מותר? ותיובתא דרבא אמר רב ששת תיובתא, אזויפיל האב איך יעצט אויפגעטון אז כ'האב אפגעפרעגט רב ששת, רב ששת האט גע'טענה'ט אז די מתניתא, אונזער ערשטע ברייתא וואס האבן היינט אנגעהויבן דעם שיעור, אז ולא ישתין בהם מים, אז א מענטש זאל נישט משתין זיין קיין מים מיט תפילין אין די האנט שטימט נאר לויט בית שמאי, אונז מאכן מיר יעצט דעם גאנצן חשבון, שטימט עס ווי בית הלל געוואלדיג, ס'שטימט נאר ווי בית הלל אין א געוויסן וועג, כ'האב דאך א ברייתא וואס זאגט מיר קלאר התרתי אסרתי. בית כסא קבוע מעג איך יא, און בית כסא ארעי מעג איך נישט, און דאס שטימט ווי בית הילל, ווייל בית הילל האט נעכטן געזאגט אז מען מעג אריינטראגן אין בית כסא קבוע. איך ווייס וואס דיך באדערט, און מען גייט, די גמרא גייט שוין צוקומען צו וואס דיך באדערט, פארוואס טאקע? אונז זעמער א גאנצע צייט ביזי אז איך גיי מתיר זיין בית כסא קבוע אריינטראגן די תפילין, בית כסא ארעי נישט, וואס די ווארט? און די גמרא גייט עס שוין פרעגן מכל מקום קשיא השתא בית כסא קבוע שרי בית כסא ארעי לא כל שכן ענפערט די גמרא הכי קאמר אזוי איז פשט דא אז בית כסא קבוע דליכא ניצוצות שרי איז דא א פאנדאמענטל חילוק צווישן א בית כסא קבוע און א בית כסא ארעי פארוואס א בית כסא ארעי זאל זיין הארבער ווען א מענטש גייט אין א בית כסא קבוע זעצט ער זיך אוועק אז ער זעצט זיך אוועק איז נישט דא קיין קיין ניצוצות עס שפריצט נישט אז עס שפריצט נישט דארף זיך נישט די מענטש אפווישן, אז ער דארף זיך נישט אפווישן זענען זיינע הענט פריי קען ער האלטן די תפילין. ווען מ'רעדט פון א בית כסא ארעי איז איז א מענטש איז געגאנגען השתנה איז ער נישט געזיצן איז די טבע הדברים אז ס'קען ס'קען ארויפשפריצן אויף זיין פיס. די הלכה איז אז ס'דא א מצוה א מענטש זאל זיך משפשף זיין ניצוצות זאל אפווישן זיין ניצוצות ווייל ער וועט ארויסגיין מיט מיט מיט מיט ניצוצות אויף זיין פיס, אז מענטשן זאגן אז ער איז א כרות שפכה, אז ער איז נישט געזונט, און אז זיינע קינדער זענען ממזרים. סאו ס'דא דא א יסודות'דיגע טעם פארוואס ווען א מענטש גייט בבית כסא ארעי זאל ער האלטן די הענט פריי און ער זאל נישט האבן קיין תפילין, ווייל ווייל ער דארף זיך, און ס'איז טיפער פון דעם, כ'האב מורא אז א מענטש וועט קומען וועט זיך וועלן משפשף זיין בניצוצות, וועט ער עס קומען ווישן מיט די זעלבע האנט וואס ער האלט די תפילין, ס'וועט אויסקומען א גנאי לתפילין. ווידעראום ווען מ'רעדט פון א בית כסא קבוע איז נישט דא איז נישט דא די איז נישט דא די פראבלעם, מילא דארט זאגט בית הילל איך לאז דיך האלטן די תפילין אין בית כסא און איך האב נישט קיין פראבלעם פון ניצוצות, און פארשטייט זיך דער בית יוסף פרעגט אז אפילו ווען א מענטש גייט בבית כסא קבוע גדולים איז דאך אלץ דארף ער זיך אפווישן, ער דארף זיך טאקע נישט אפווישן פון קיין ניצוצות באט ער דארף זיך אפווישן צו האבן א גוף נקי, זאגט בית יוסף די הלכה איז אז מען דארף זיך אפווישן מיט די לינקע האנט, און די הלכה פון האלטן די תפילין מיט די רעכטע האנט האט ער די פרייע ער האט די פרייע האנט, די לינקע האנט, וואס מיט דעם וועט ער זיך אפווישן, אבער ווען מען רעדט פון ניצוצות, דארטן איז נישטא קיין הלכה אז א מענטש זאל עס טון מיט די לינקע האנט, איז די טבע פון הדברים אז א מענטש וועט עס נוצן די האנט וואס ער נוצט געווענליך די רעכטע האנט, מילא די פראבלעם איז נאר דא בבית כסא ארעי און נישט בבית כסא קבוע, איך גיי שוין מאכן א סך הכל פון די גאנצע גמרא, לאמיר זעהן די המשך. אי הכי מאי אין עליו תשובה, תשובה מעלייתא היא דו זאגסט מיך אז די הלכה איז דא. איז איז כ'קען דיך פרעגן א קל וחומר שאין עליו תשובה, גייסטו מיר אסר'ן בבית כסא ארעי א זאך וואס איז מותר געווען בבית כסא קבוע וואס הייסט שאין עליו תשובה, כ'האב דיך יעצט מסביר געווען זייער גוט די טעם. ענטפערט די גמרא הכי קאמר הא מילתא תיתי לה בתורת טעמא, זאג עס בתורת טעמא, וואס דאס מיינט אז גיי אריין בסברת הדבר, קוק קוק נישט בית כסא קבוע איז הארב, בית כסא ארעי איז לייכט, גיי בסברת הדבר, וואס איז מיין טשעלענדזש דא, וואס איז מיין פראבלעם? ולא תיתי לה בקל וחומר קוק נישט סתם בחיצוניות וואס איז גרינג און וואס איז הארב דאי אתיא לה בתורת קל וחומר זהו קל וחומר שאין עליו תשובה מצד בעצם איז דאך זיכער א בית כסא קבוע הארבער און א בית כסא ארעי איז לייכטער אויב קוקסטו נאר פון דעם וועל איך נישט קענען מאכן קיין סענס פון די הלכה סאו אונז גיימער טרייען צו מאכן א שנעלע רעפ אפ וואס אונז האמער געהאט דא אז די עולם זאל נישט זיין צומישט אונז האמער אנגעהויבן מיט א הלכה פון לא ישתן בהם מים וואס מיינט לא ישתן בהם מים? אז א מענטש זאל נישט אז א מענטש זאל נישט משתין זיין מיט תפילין מיט תפילין אין דער האנט, און דאס מיינט אוודאי בבית כסא ארעי. האט די גמרא געהאט א שאלה ווי וועם דאס גייט, צו דאס גייט ווי בית שמאי אדער בית הילל, אונז האבן נאך נישט געוואוסט די גאנצע יסוד פון ניצוצות, אז דא איז דא א לעגיטימע טעם פארוואס בבית כסא ארעי גיי איך דיך גיי איך דיך אסר'ן צו האלטן די תפילין, סאו די גמרא האט אנגעהויבן אז ס'מוז זיין בית שמאי, ווייל בית שמאי האבן גע'אסר'ט אויך בבית הכסא קבוע, מילא שטימט עס, אז זיי האבן גע'אסר'ט בבית הכסא קבוע און זיי אויך אסר'ן בבית הכסא עראי, אבער לויט בית הלל וואס האבן נעכטן מתיר געווען בבית הכסא קבוע גייען זיי דא יעצט אסר'ן די נייע הלכה, ביז די גמרא דורכגעגאנגען פארשידענע ברייתות דברים שהתרתי לך, די אינדיקעישאן איז א גאנצע צייט געווען אז דא איז דא עפעס חידושים, ס'איז יא דא אזא מין זאך אז התרתי, איך האב דיך מתיר געווען בבית הכסא קבוע, איך האב דיך גע'אסר'ט, און איך האב דיך גע'אסר'ט בבית הכסא עראי, ביז די גמרא קומט צו צו די טעם הדבר פון ניצוצות, און לויט דעם שטימט עס זייער גוט, און מען האט אפגעפרעגט רבא וואס זאגט אז דאס איז שיטת בית שמאי, ניין דאס שטימט שיטת בית הלל, און אונז בלייבן מיר טאקע יא אז די זעלבע בית הלל וואס האט דיך נעכטן געזאגט בבית הכסא קבוע קענסטו אריין נעמען די תפילין איז בבית הכסא עראי וואס עס וואלט ווען געדארפט זיין א סאך לייכטער, האב איך א אנדערע פראבלעם פון ניצוצות וועגן דעם אסר'ן. איינמאל מען האט דאס אין קאפ קען מען שוין דורכגיין דעם גאנצן חשבון און זען ווי די גמרא האלט מיט די ברייתות. גיימער ווייטער, תנו רבנן, מיר מאכן שנעל. הרוצה ליכנס לסעודת קבע, א מענטש וויל אריינגיין עסן א סעודת קבע, און ווי רשי זאגט ס'איז גנאי הדבר, א מענטש זיצט ביים שבת טיש אדער א גאנצע וואך, ס'איז נישט קיין כבוד, ס'נישט קיין מענטשליכקייט אז א מענטש וואקט ארויס אינמיטן א סעודה און ער גייט ער גייט אין בית הכסא. און די ראשונים ברענגען דא דרכיה דרכי נועם אז א מענטש דארף זיין אויסגערעכנט מיט אלע זיינע מעשים אפילו אויף אזא קלייניגקייט, וואקט נישט ארויס אינמיטן א סעודה. איז געבט די גמרא עצות וויאזוי איך זאל קענען ארויסגיין אין בית הכסא פאר א סעודה, איז אדער מהלך עשרה פעמים ד' אמות או ד' פעמים י' אמות, דו גיי פערציג אמות, און די גמרא געבט צוויי וועגן וויאזוי, און שטעל דיך אפ, נאך יעדע צען אמות אדער נאך יעדע פיר אמות שטעל דיך אפ און פרוביר גיין אין בית הכסא, ווי רש"י זאגט אז די הילוך פון דעם וואס א מענטש גייט העלפט עס אז ס'זאל אז ס'זאל ארויסגעבן די די די צרכים. ואחר כך נכנס, און נאכדעם גיי אריין אין דיין סעודה ווען דו ביסט ריין, אמר רבי יצחק, הנכנס לסעודת קבע, אמאל האבן מיר דאך געגאנגען תפילין א גאנצן טאג, איז א מענטש וואס גייט אריין אין א סעודת קבע וואס דאס איז לאפוקי פון א סעודת עראי, מיינט צו זאגן א געהעריגע סעודה, איז חולץ תפיליו, זאל ער אויסטון זיינע תפילין, און ווי רש"י זאגט, איז די פראבלעם, וואס איז די פראבלעם פון עסן מיט די תפילין? בלעם איז שמא ישתכר, אמאל איז געווען די סדר מ'האט געטרינקען וויין, און מען האט אלץ מורא דער מענטש טרינקט איין כוס מער וויפיל ער דערהייבט, און שמא ישתכר, און א מענטש מיט תפילין עט ער מבזה זיין די תפילין, אז א מענטש איז שיכור און ער גייט תפילין איז נישט קיין כבוד פאר די תפילין. ואחר כך נכנס, נאכדעם גייט ער אריין צו די סעודה, סאו קומט אויס פון די רבי יצחק פשוט אז נאך פאר איך גיי אריין אין מיין דיינינג רום, יא, ווען איך בין נאך אין א צימער פריער זאל איך דארט אויסטון די תפילין? פליגא דרבי חייא דאמר רבי חייא מניחן על שלחנו, אז ניין, דו לאז עס אויף דיין טיש, אין אנדערע ווערטער טו עס אויס ממש לעבן דיין טעלער, וכן הדור לו, און אזוי איז ריכטיג צו טון, ווי רשי טייטשט איך זאל עס קענען תיכף אנטון, איך זאל עס האבן אין די האנט תיכף אנצוטון נאך די סעודה, ווייל אז ס'איז אין א אנדערע צימער קענען זיך זאכן פארשלעפן און כ'קען נישט אזוי צוריקגיין גענוג שנעל אנצוטון די תפילין. ועד אימת, ביז ווען דארף די תפילין זיין אויסגעטון? אמר ר' נחמן בר יצחק עד זמן ברכה, ביז ס'קומט צום בענטשן. ביים בענטשן זאל מען שוין צוריק אנטון די אנטון די תפילין. זאגט די גמרא ווייטער, תני חדא, אונז האבן געלערנט א ברייתא, צורר אדם תפיליו עם מעותיו באפרקסותו, א מענטש האט א בייטל, א רש"י טייטשט אפרקסותו איז די שאל, די סודר וואס א מענטש פלעגט אמאל האבן ארום דעם קאפ, און יעצט מ'קען אויך נוצן ווי א בייטל, איז א מענטש נעמט די סודר, און איז די שאלה איז צו ער קען נוצן די סודר פאר צוויי זאכן סיי פאר געלט און סיי פאר תפילין, די ראשונים זאגן אז אוודאי רעדט מען נישט אז מ'רעדט אז מ'לייגט עס צוזאמען, דאס איז א בזיון, נאר איך מאך צוויי, די סודר איז גענוג גרויס אז איך געב איין וויקל אריין די מעות און איין וויקל אריין די געלט, און איך צוטייל עס, און די ברייתא זאגט אז מען מעג, ותניא אידך לא יצור מען מעג נישט, לא קשיא זאגט די גמרא לא קשיא הא דאזמניה הא דלא אזמניה, אויב האב איך עס מזמין און איך האב עס מקצה געווען למצוה, דאס גייט יעצט זיין מיין תפילין בייטל, קען איך עס נישט נוצן פאר עפעס אנדערש, אמר רב חסדא, האי סודרא דתפילין, דאזמניה למיצר ביה תפילין, אויב איך האב עס אנגעגרייט, איז צר ביה תפילין, אויב איך האב עס שוין איינמאל פאקטיש גענוצט פאר תפילין איז אסור למיצר ביה פשיטי, קען איך נישט אריינלייגן דערין קיין געלט, אזמניה ולא צר ביה, אויב איך האב עס נאר מזמין געווען, אבער איך האב עס נישט פאקטיש גענוצט, אדער צר ביה, איך האב עס נאר גענוצט. ולא אזמניה איך האב עס נישט מזמין געווען, איז שרי למיצר ביה זוזי ווייל ס'דארף זיין ביידע, ולאביי, זאגט די גמרא דאמר הזמנה מילתא היא, אביי רעדט לגבי תכריכים פון א מת אז ס'איז אסור בהנאה, איינמאל איך האב עס מזמין געווען פאר א מת ווייל הזמנה מילתא היא, און מ'נוצט אמאל די לשון אויף שיינע אינוויטעישאנס, הזמנה מילתא היא, אז הזמנה איז א זאך, באט עכט האט עס דא א הלכה'דיגע באדייט, אז איינמאל איך האב מקצה געווען א זאך, איך האב מייחד געווען א זאך, האלט אביי אז ס'האט א חלות, ס'ווערט יעצט מוקדש פאר דעם, מוזמן פאר דעם, הגם איך האב עס נאכנישט גענוצט. אף על גב איז לויט לויט אביי אזמניה אף על גב דלא צר ביה אדער צר אף על גב דלא אזמניה אף על גב דלא צר ביה הזמנה אליין העלפט אפילו איך האב נאכנישט גענוצט די די סודר פאר תפילין אבער צר ביה אויב האב איך נאר עס גענוצט דאס אליין איז גארנישט וועגן איך קען עס נוצן אויף איין מאל אלס א עראי'דיגע זאך פאר תפילין אי אזמניה אסור לא אזמניה לא אלעס ווענדט זיך אין די הזמנה האבן מיר געהאט א מחלוקת אמוראים צו הזמנה מאכט אויס אדער הזמנה מאכט נישט אויס זאגט די הייליגע גמרא ווייטער בעא מיניה רב יוסף בריה דרב נחוניא מרב יהודה, מהו שיניח אדם תפילין תחת מראשותיו? אונז האבן שוין נעכטן געזען אז די גמרא איז זייער מקפיד א מענטש זאל אפהיטן זיינע תפילין, און די גמרא זאגט קענסט עס אפילו ארייננעמען בית הכסא, ננטרן, און אמוראים האבן זיך טאקע אזוי געפירט האבן מיר נעכטן געלערנט אז זיי האבן געזאגט ס'ברענגט א שמירה, מען האט נישט געלאזט, מען האט נישט געוואלט אפלאזן די תפילין. דא האב איך א שאלה וואס איך טו דערמיט ביינאכט, מהו שיניח אדם תפילין תחת מראשותיו? אויב איך זאל עס קענען אפהיטן איך האלט עס אונטער מיין קאפ. זאגט די גמרא תחת מרגלותיו לא קא מיבעיא לי, שנוהג בהן מנהג בזיון, אונטער די פיס לאז איך נישט, פארוואס ס'איז נישט קיין כבוד, כי קא מיבעיא לי תחת מראשותיו, אפשר דאס איז מאי, צו דאס איז צו דאס איז גענוג בדרך כבוד אז איך גיי עס מתיר זיין, אמר ליה הכי אמר שמואל, האט שמואל געזאגט אמר שמואל, מותר אז א מענטש מעג אפילו אשתו עמו אפילו זיין פרוי איז מיט אים, און ווי רש"י זאגט ס'מיינט אז אפילו ער גייט משמש מטתו זיין, מעג איך האבן די תפילין, אונז האמיר געלערנט די גמרא, אזוי זעט אויס פון אסאך ראשונים און אחרונים אז די גאנצע גמרא גייט ווען איך האב שני כיסוים,

הייסט עס ווי א מקום בפני עצמו און איך קען דארט לייגן די תפילין אפילו באשתו עמו. און פארשטייט זיך מיט אונזער הנחה אז מען רעדט אז ס'איז דא דארט שני כיסויים. תיובתא דשמואל תיובתא, דאס וואס שמואל זאגט אז ס'איז נישט קיין פראבלעם דא צו האבן די תפילין תחת מראשותיו ווערט דאך קלאר אפגעפרעגט אמר רבא האט רבא געזאגט אף על גב דתניא תיובתא דשמואל איז הלכתא כוותיה אז פיין האסט געפרעגט א גוטע קשיא אין בית מדרש האסט א ברייתא די הלכה נאך אלץ ווי שמואל פארוואס כל לנטורינהו טפי עדיף ווייל יעדע זאך וואס איך קען עס אפהיטן איז וויכטיגער ווי די בזיון, ווייל די גרעסטע בזיון איז ווען דיין תפילין גייט פארלוירן אדער ווערט גע'גנב'ט דעמאלטס האסטו גארנישט, אבער שמירה, אין אנדערע ווערטער, וויאזוי אונז האבן שוין געלערנט אפאר מאל, אונז האבן עס דערמאנט אויך ווען א מענטש איז געזיצן אויף זיין ספר תורה און געריטן, אז די רגע איך טו עס לשמירה פעלט פון די בזיון, איך טו דאך עס פאר א ריזן, איך טו דאך נישט ווייל מזלזל אין די תפילין, ווייל כ'מזלזל אין די יא מותר, זאלסט האבן די תפילין תחת מראשותיו אפילו באשתו עמו אז ס'זאל האבן א שמירה. די גמרא גייט דיר אבער יעצט געבן געוויסע לימיטעישאנס, והיכן מנח להו, ווי פונקטליך אונטערן קאפ לייג איך עס, אמר רבי ירמי' בין כר לכסת צווישן די קישן און די מאדראץ, שלא כנגד ראשו, סאיז טאקע אונטער מיין קישן, אבער סאיז נישט ממש דארט ווי די קישן איז גענוג גרויס אז סדא פלאץ אז די תפילין זאל ליגן דא און איך ליג אביסל ארויף צו. און ס'קען זיין אז דער ק אז די קישן העט העלפן פאר פאר כיסוי אחד, איך בין נישט אזוי זיכער, דאס דארף מען בעסער נאכקוקן, באט אונז קען אונז זעמער דאך אגאנצע צייט פארנומען אז מ'דארף דא האבן שני כיסויים, ס'קען זיין אז דער קישן, איך בין דאך העכער די קישן, יא, סאו דער קישן העט שוין ארבעטן, אויב ס'דעקט גוט צו אז ס'ארבעט שוין פאר קען זיין, און אויב אויב ליגט עס אין זיין בייטל האב איך שוין שני כיסויים. זאגט די גמרא והתני רבי חייא מניחן בכובע תחת מראשותיו, וואס די קשיא? אז איך לייג עס אין זיין בייטל אונטערן אונטערן קאפ און תחת מראשותיו מיינט ממש תחת מראשותיו, וואס זאגסטו מיר אז איך דארף עס דא רוקן אין א זייט? אויף דעם איז די תירוץ דמפיק ליה למורשא דכובע לבר אז ווי די גמרא מיינט צו זאגן אז א בייטל איז געווענטליך גרעסער ווי נאר די תפילין סאו אין א בייטל איז דא צוויי חלקים יא אין אונזערע בייטלעך קען מען עס זייער גוט פארשטיין ס'איז דא פלאץ ווי די טלית ליגט ס'דא די פלאץ ווי די תפילין ליגט, סאו אוודאי מיין קאפ ליגט אויפן בייטל, באט נישט די פלאץ ווי די תפילין, נישט די פלאץ ווי די תפילין ליגט אין די בייטל, סאו אין אנדערע ווערטער מיין קאפ ליגט נאך אויפן בייטל און ס'העלפט פאר די שמירה ווייל די פרעשור פון מיין גוף מאכט זאל זיך נישט רוקן זאל נישט אראפפאלן אבער פאקטיש ליג איך נישט אויפן תפילין אזא עצה געבט די גמרא. זאגט די גמרא בר קפרא צייר להו בכילתא מפיק למורשהון וואס איז געווען בר קפרא'ס עצה? בר קפרא. ס'איז געווען, ס'איז אמאל פלעגט מען שלאפן אין א כילה, יעדער וואס האט שוין אמאל געלערנט מסכת שבת, מסכת סוכה ווייסט געווען א כילה, וואס האט ארום גענומען די בעט, ס'איז געווען אזא ליילעך, א סחורה, א קורטען וואס האט ארום גענומען די בעט, סאו ער פלעגט נעמען די תפילין, ער פלעגט עס אזוי ווי אריין קראמפלען און מאכן אזא באל מיט די סחורה פון די כילה, און ער האט עס אויסגעשטעלט אויף א וועג אז ס'זאל ארויס, אז ס'זאל ארויס פאלן. נאכדעם וואס איך געהאט צוזאמגעדרייט דעם גאנצן דאס, האט ער זיך עס געקענט לייגן אדער אימא צו די זייט פון מיין בעט, אדער צו די אנדערע זייט פלעגט ער עס ארויסווארפן. סאו אונז מיר לערנען אפשר, אדער קען זיין איינמאל האט עס ארויסגעווארפן הייסט עס שוין ווי עס איז אין א צווייטע צימער, אדער קען מען לערנען אז איך האב ווייטער דא שניי כיסויים, די בייטל מיט די כילה מיט די נייע. כילה וואס ווערט יעצט נאך א כיסוי? כ'בין נישט קלאר באט איך זאג זאכן וואס מ'קען מצדד זיין לכאן או לכאן. רב שישא בריה דרב אידי, יעדער איז זיך געקומען מיט זיין עצות, מנח להו אשרשיפא, ער האט געלייגט די תפילין אויף א באנק לעבן זיין בעט, ופריס סודרא, האט אויסגעשפרייט א ליילעך זאל עס צודעקן, און ווי אונז לערנמער, מיינט עס די תפילין האט דאך געליגן אין א בייטל, ער האט יעצט געלייגט נאך איינס, האט ער שוין געהאט שניי כיסויים. אמר, דא קומט זייער א אינטערעסאנטע מעשה, אמר רב המנונא בריה דרב יוסף, זימנא חדא, ס'איז געווען אמאל הוה קאימנא קמיה דרבא, כ'בין געווען פאר רבא, ואמר לי און ער האט מיר געזאגט זיל אייתי לי תפילין, גיי ברענג מיך מיין תפילין. ואשכחתינהו, איך האב עס געטראפן בין כר לכסת, שלא כנגד ראשו, כ'האב עס געטראפן אונטער זיין תחת מראשותיו, אונטער זיין קאפ, כר לכסת, אבער שלא כנגד ראשו, נישט ממש, דאס איז ווי רבא, דאס איז די זעלבע שיטה פון רבא וואס האט אויבן געזאגט אז אף על גב דתניא תיובתא דשמואל הלכתא כוותיה אז מען קען טון ווי שמואל וואס זאגט אפילו באשתו עמו, אפילו באשתו עמו קען איך קען איך קען איך האבן די תפילין תחת מראשותיו, פון ווי ווייס איך אז עס איז געווען אשתו עמו? והוה ידענא דיום טבילה הוה, איך האב געוואוסט אז זיין פרוי איז יענע טאג געגאנגען אין מקווה, און אז זיין פרוי איז יענע טאג געגאנגען אין מקווה האט ער דאך געוואוינט מיט זיין פרוי. און דאס מיינט דאך אשתו עמו און מיט דעם אלעם האט ער געהאט די תפילין. די בית יוסף ברענגט די גמרא זאגט דאס איז די איינציגסטע מקור אין שס אז ביום טבילה איז דא א חיוב פון וואוינען מיט די פרוי מצוות עונה ס'איז אין א געוויסע זין איז עס זעלבסט פארשטענדליך מצוות עונה איז אלץ לויט די צרכים וכו' און אז א מענטש איז פאר צוויי וואכן וכדומה איז אטאמאטיש באט למעשה צו טרעפן א גמרא וואס די גמרא זאגט אז יום טבילה איז דא א חיוב איז דאס פשט, אנדערע ראשונים לערנען אינגאנצן אנדערש, יום טבילה הוה מיינט נישט אז ער האט געוואוסט אז די פרוי איז געגאנגען אין מקווה ווייל פון וואו זאל ער וויסן אז זיין רבי'ס ווייב גייט אין מקווה, דאס איז נישט קיין זאך וואס מענטשן ווייסן, יום טבילה הוה מיינט ער האט געוואוסט אז רבא איז געגאנגען אין מקווה און רבא האט מקפיד געווען אויף טבילת עזרא, האט ער פארשטאנען פארוואס איז די רבי היינט געגאנגען אין מקווה ווייל די רבי האט משמש מטתו געווען און די רבי האט משמש מטתו געווען איז געווען אשתו עמו, מיט דעם אלעם טרעפט ער דארט די תפילין, זיי האבן שוין כמעט פערטיג. ולאגמורן הלכה למעשה הוא דעבד, דער רבי האט אליין געקענט נעמען די תפילין, ער האט געוואלט איך זאל זען וואו ער לייגט די תפילין, און ביז דא איז דער היינטיגער שיעור בסייעתא דשמיא.